בית חלקים משיחת ליל הושענא רבה תשנ ב. און פארבינדן דאס במיוחד מיט דעם כח הניתן פון די אושפיזין איז דאס דער ענין פון אושפיז פון יום זה איז דאך איך איז דוד מלכה משיחי און פארבונדן מיט מיט דעם רבי'ן נשמתו עדן וואס ער איז דאך דער מייסד און דער אנפירער. פון תומכי תמימים עד היום הזה, ווארום קדושה איז דאך אינה זזה ממקומה, ובפרט נאך אז דאס איז געווען א מקום מיוחד ווי די נשמתו פון דעם רבי'ן נשמתו עדן וואס איז דאך אויכעט דער שלום יהיה בימיו פארבונדן מיט דעם שלום של שמו און פארבונדן מיטן שלום וואס דאס איז שמו של שלמה המלך, און דאס איז דאך ל לכמה דעות, איז קומט דאס טאקע לאחרי פון די זיבן אושפיזין, נאך איז דאך אבער אויכעט דא א דעה אז דאס גייט גאר אריין אין די שבעה אושפיזין, וכמדובר בארוכה בזה אין די ימים שלפני זה, איז וויבאלד אז מען האלט איצטער אין דעם אושפיז פון דוד מלכא משיחא. און מען האלט מיט דער און מיר מען גייט צום חסידישן אושפיז מיטן רבי'ן נשמתו עדן וואס ער איז כאמור דער מנהל און דער מייסד און דערנאך מנהל בפועל ועד היום הזה פון ישיבת תומכי תמימים במקומו הראשון און דערנאך איז דאך מזוזה אינה קדושה אינה זזה ממקומה ובפרט אז דווקא בזמן האחרון. האט מען אויכעט געפראוועט כמה וכמה חסידישע פארברענגענס און געחזרט חסידות צוזאמען מיט פעולות טובות ומעשים טובים אין דער שטאט ליובאוויטש אליין כידוע ומסופר על ידי המבקרים שם וואס זיי האבן זיך אין דערויף משתתף געווען. אדער איבערגעגעבן אנדערע די פרטים שבדבר, און איבערגעגעבן דאס מיט א חיות, ביז וואנעט אז דאס האט מחיה געווען אויך ביי די שומעים, אז ביי זיי זאל אויכעט ווערן ביז ונחה עליו רוח הוי', במילא זענען זיי אויכעט געשטאנען העכער פון חילוקי זמן ומקום, און דערנאך דווקא ממשיך געווען אין זמן ומקום, ובפרט אז יעדערער פון די שלוחים, איז אדער אליין געלערנט אין תומכי תמימים, במילא איז ער געבליבן א תלמיד פון תומכי תמימים עד סוף ימיו, ועל אחת כמה וכמה לאחר מאה ועשרים שנה, אויב ס'וועט זיך אפהאלטן חס ושלום די ביאת משיח צדקנו, אפילו אויב ער איז שוין אלט הונדערט צו צוואנציג יאר און ס'פעלט מער נישט ווי איין רגע. צו והיו ימיו מאה ועשרים שנה, אדער ער איז נאך עלטער און ס'פעלט מער נישט ווי איין רגע, צו והיו ימיו מאה ושמונים שנה, כמדובר כמה פעמים, ועוד והוא העיקר לויט דעם אושפיז, זאל זיין תיכף ומיד, נאך מער הפצה און מייסד זיין מחלקות, און מרחיב זיין און פארברייטערן און מרחיב זיין און מעמיק זיין און מגדיל זיין די אלע מחלקות פון תומכי תמימים ווי זיי הייסן, צי תומכי תמימים צי אחי תמימים וכיוצא בזה, אדער מיט אנדערע שמות, אבער דער תוכן דער זעלבע, ווארום ס'איז די זעלבע תורה און די זעלבע מייסדים און די זעלבע מנהלים, און דאס ווערט דערנאך אבער אלץ די זעלבע טאקע. אבער דער עיקר איז אז די זעלבע זענען הולך מחיל אל חיל, און נאך מער אז מען כאפט אריין די רגעים וואס מען איז נאך אין גלות און מען שיקט שלוחים נישט אום יום טוב גערעדט אדער אום שבת גערעדט אדער חל המועד גערעדט און מען איז מייסד על ידי מכתבים וכיוצא בזה והוראות נייע מחלקות פון לימוד התורה פנימיות התורה און לימוד תורה פארט ווי מ'האט דאס געלערנט אין תומכי תמימים, די אלע חלקים פון תורה ביחד, סיי פנימיות התורה און סיי נגלה דתורה, און סיי מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, און דאס אלץ ווי דער מייסד הישיבה האט דעמאלט מסביר געווען אז דאס איז עכט דער פירוש פון תורה תמימה, אז דאס איז נישט נאר לערנען צוויי זאכן אדער דריי זאכן אדער מערערע זאכן, נאר דאס איז תורה לשון יחיד, און תמימה אויכעט לשון יחיד, און תורה תמימה ביחד לשון יחיד. כידוע די שיחה פון דעם בעל האושפיז, אז וואס ער האט געזאגט בנוגע צו תלמידי תומכי תמימים, וואס זיי זיינען זיך נתפשט געווארן, יעדער תלמיד האט מקיים געווען דעם ציווי פון והעמידו תלמידים הרבה, און ווי געזאגט אין דערויף דעם אפטייטש אז די תלמידים, איז יעדער פון זיי אזא מין תלמיד וואס ער איז אין זיך כולל הרבה, אסאך תלמידים, ממילא איז דאך פארשטאנדיג אז וויבאלד אז ער האט שוין אין זיך די כשרונות און האט אויסגענוצט די כשרונות, און האט עס אנגעהויבן על כל פנים מיט א תלמיד אחד, ווער רעדט נאך ווען ער האט אנגעהויבן מיט צוויי תלמידים, ווער רעדט נאך ווען ער האט אנגעהויבן מיט דריי תלמידים, האט ער זיך אויכעט דעם העמידו תלמידים הרבה כפשוטו, וואס אף על פי וואס אפילו שתיים ווערן אויכעט בדיעבד אנגערופן בשם הרבה, קומט עס ניט צו דעם אפטייטש פון הרבה כפשוטו, איז עס לכל הפחות שלושה, ועוד והוא העיקר אז מ'זאל נאכמער מחליט זיין בנוגע צו די הרחבה פון העמידו תלמידים הרבה יעדער במעמדו ומצבו אנהייבנדיג פון בני ביתו מאכט ער פון יעדער פון זיי א ענין פון א תלמיד ביז וואנען אז דאס האט אויכעט שייכות צו נשים און צו טף, נשים במצוות דילהו, און טף אויכעט אין מצוות דילהו, כמדובר כמה פעמים, אז בשעת א קינד זאגט מודה אני לפניך, באווייזט ער אז ער איז א תלמיד וואס האט מקבל געווען די תורה וואס משה רבינו האט באקומען בסיני פון עצמות ומהות און דערנאך מסרה על ידי יהושע וואס דאס איז אויכעט געווען דער כיבוש הארץ על ידו ביז אין אן אופן אז יעדער פון זיי ווערט א ענין און א מציאות פון תלמידים הרבה איז דאך פארשטאנדיג אז דאס לאזט אים ניט רוען און ער איז דאס ממשיך און אויף מעמיד זיין תלמידים הרבה זיך ניט באגנוגענען פון בני ביתו נאר על דרך כאמור אז זאל זיין א תלמיד בפשטות און נאך מער זאל זיין א תלמיד וואס ער איז כולל אין זיך הרבה און דערנאך אויכעט זאל ער זיך משתדל זיין אז דער תלמיד זאל מאכן הרבה וכמדובר כמה פעמים אין זה דארף מען זיך אויכעט משתדל זיין אויף להרבות אויכעט אין ייסוד פון די מחלקות פון תומכי תמימים ביז אין אן אופן אז עס זאל זיין די השפעה שלהם און אויכעט די מחלקות שלהם על דרך ווי מען האט דאס שוין אויפגעטאן בנוגע ניט אום חול המועד גערעדט און ניט אום יום טוב גערעדט אין הדפסת התניא. אז מ'האט געדרוקט תניא בכל מקום וואו מ'האט נאר געפונען א ישוב פון בני ישראל ביז די מדינה ההיא אין וועלכע ס'געפינט זיך נאך ליובאוויטש עד היום הזה, ס'קומט אבער נישט ווייל ס'איז געגעבן דעם רשות און זיי האבן דארטן געפראוועט שמחת בית השואבה און אין אן אופן אז די פראווען דעם שמחת בית השואבה

דער בית המשולש ווערט גלייך אריבערגעטראגן עם ענני שמיא צוזאמען מיט בנעורינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו לארצינו הקדושה און דארט אין ירושלים עיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש אין דער עזרה פון דער בית המקדש און מ'איז דארטן ממשיך אין שמחת בית השואבה אין אן אופן פון הולך ומוסיף ואור, און הולך ומוסיף ואור ביז אזא מין אור וואס פועל'ט אויכעט אויף נאוואק, ווערט שוין ליכטיגער אין דעם גלות ווי מען געפינט זיך נאך איצטער, איז שוין ניכר דער אור הגאולה האמיתית והשלימה, און ס'איז ניכר אין אזא מין אופן אז דאס לייכט דורך און ביז אויף דורך און דורך.